בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף ל' בית, מ'הייב מיר אן דף ל' אלף עמוד ב' אונטן די משנה, זאגט די הייליגע משנה, על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, ס'דא דריי עבירות וואס דאס איז גורם אז פרויען זאלן שטארבן בשעת וואס זיי האבן קינדער, וואס מיר זעהן אין די גמרא אז בשעת א לידה איז א פרוי אין א גרויסע ש סכנה, און ממילא דארף זי האבן זכותים זאלן מגין זיין אויף איר, און טאמער זי טוט איינע פון די דריי עבירות איז דאס גורם חס ושלום דאס פארקערטע אז זאל נפטר ווערן, וועלכע דריי עבירות? על שאינן זהירות בנידה, אז די פרוי איז נישט זהיר אין הלכות נידה, און בחלה, די צווייטע עבירה אז זי איז נישט זהיר אין הפרשת חלה, און די דריטע עבירה איז בהדלקת הנר, אז זי איז נישט זהיר צו צינדן די לעכט פון שבת. זאגט די הייליגע גמרא, נידה מאי טעמא, פארוואס דורך דעם וואס א פרוי איז נישט זהיר אין הלכות נידה איז דאס גורם זאל שטארבן, זאגט די גמרא אמר רבי יצחק, היא קלקלה בחדרי בטנה, ווייל היות וואס זי האט מקלקל געווען זי האט געטון א עבירה בחדרי בטנה וואס טייטש דורך איר רחם וואס פון דארט קומט די דם נידות, לפיכך תלקה בחדרי בטנה, פאר דעם מידה כנגד מידה ווערט זי באשטראפט אז זי איז לוקה בחדרי בטנה וואס טייטש בשעת הלידה גייט זי פון די וועלט. פרעגט די גמרא, תינח נידה, פארשטיי איך שוין נידה, אבער חלה והדלקת נר, מאי איכא למימר, פארוואס ביי חלה, א פרוי וואס איז נישט זהיר אין חלה און הדלקת נר, פארוואס ביי אזא איז אויך געזאגט געווארן אז זיי שטארבן בשעת א לידה, ענטפערט די גמרא, כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חיסדא, אזוי ווי דער מענטש פון גליל האט גע'דרש'נט פאר רב חיסדא, אמר הקדוש ברוך הוא, דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט, רביעית דם נתתי בכם, כ'האב אריינגעלייגט, אין א מענטש א רביעית בלוט ווייל א מענטש קען נישט לעבן מיט ווייניגער ווי א רביעית בלוט על עסקי דם הזהרתי אתכם די זעלבע זאך די אייבערשטער האט אונז באפוילן על עסקי דם אויף הלכות נידה ווייטער זאגט די רבונו של עולם כביכול ראשית קראתי אתכם כ'האב ענק גערופן ראשית אזוי ווי שטייט אין די פסוק די נביא זאגט אין ירמיה קודש ישראל להשם ראשית תבואתו כלל ישראל ווערט אנגערופן ראשית

טאמער עטס זענטס מקיים די דריי זאכן, נידה, הפרשת חלה און הדלקת נר, מוטב, איז גוט, ואם לאו, הריני נוטל נשמתכם, טאמער נישט, איז די אייבערשטער נעמט צו די נשמה, וואס טייטש דער מענטש פארלירט די רביעית בלוט, וואס אין דעם איז תלוי די לעבן, און די נר השם נשמת אדם ווערט פארלאשן, און די טיטל ראשית גייט אוועק, ווייל דער מענטש שטארבט. פרעגט די גמרא, ומאי שנא בשעת לידתן? און וואס עפעס פונקט געשענט דער עונש בשעת וואס די פרוי איז א יולדת בשעת'ן לידה? טאמער ס'קומט זיי א שטראף קומט זיי א שטראף וואס האט עס צוטון מיט א לידה? גייט די גמרא ענטפערן וועלן מיר זעהן דא אפאר אמוראים ענטפערן מיט אזעלכע מאמרים אזעלכע פתגמים וואס מען פלעג זיך באנוצן מיט אין יענע צייטן אמר רבא זאגט רבא נפל תורא חדד לסכינא מען פלעג זאגן דעמאלטס אז ווען אן אקס פאלט אראפ שעכט אים, וואס טייטש ווארט נישט ער זאל זיך אויפשטעלן, אזוי העסטו אים דארפן נאכאמאל אראפווארפן ווען העסט אים וועלן שעכטן, נאר ווען ער ליגט שוין שעכט אים ליגעדיג אזוי העסט דיך שפארן די ארבעט, די זעלבע זאך, די נמשל איז, ווען א פרוי איז בשעת א לידה, איז כאילו דאס איז די נמשל ווי די אקס וואס איז אראפגעפאלן, וואס טייטש איר מזל איז שלעכט, זי שטייט אין א מקום סכנה, דעמאלטס איז א שעת הכושר, איר אפצוצאלן מיט א עונש וואס קומט איר. אביי אמר, אביי זאגט א צווייטע פתגם וואס מען פלעגט זאגן, תפיש תירוס אמתא בחד מחטרא ליהוי, וואס טייטש א אמה א דינסט וואס איז א מחוצף, זי איז א מורד, שלאגט מען איר מיט איין פראסק, וואס טייטש איר באלעבאס, נישט יעדע מאל וואס די אמה די דינסט איז זיך מתחצף כאפט זי א פראסק, נאר ס'זאמלט זיך אן איינס מיט נאך איינס מיט נאך איינס מיט נאך איינס, צום סוף כאפט זי איין גרויסע פראסק פאר אלעס, די זעלבע זאך. א פרוי בשעת'ן לידה, די סיבה וואס א פרוי האט צער בשעת'ן לידה איז אלס די עוון פון חוה, וואס חוה האט געזינדיגט מיט די עץ הדעת, איז דאס איז די גרעסטע עבירה, שפעטער איז מען מצרף צו דעם די עבירות וואס די פרוי מאכט, וואס דאס האט מען געזען, דאס איז חלה, נידה און נר, און צוזאמען כאפט זי כאילו אט די נמשל א פראסק, זי גייט פון די וועלט. רב חסדא אמר, רב חסדא זאגט, די פתגם, שבקיה לרויא דמנפשיה נפיל, לאז דעם שיכור, ער וועט פאלן פאר זיך, דארפסט נישט אראפווארפן א שיכור, ער פאלט שוין אליין אראפ. די זעלבע זאך די נמשל אז א פרוי בשעת'ן לידה דארף האבן גרויס רחמי שמים, און ממילא טאמער זי טוט די עבירות איז סך הכל די רבונו של עולם העלפט איר נישט און פון דעם אליין שטארבט זי, וואס טייטש בעצם דארף זי אסאך רחמנות, טאמער מען טוט גארנישט שטארבט זי פון זיך. פונקט ווי א שיכור וואס פאלט פון זיך מען דארף גארנישט צורירן, מר עוקבא אמר, מר עוקבא זאגט נאך א פתגם, רעיא חגרא ועיזי ריהטן, ווען ס'איז דא א רועה א פאסטוך פון שאף וואס הינקט און ער קען נישט נאכלויפן די שאף, איז אבב חוטרא מילי ואבי דרי חושבנא, איז זיי קענען אנטלויפן ביז זיי קומען אן צו א וואנט, ווען זיי קומען אן צום וואנט קענען זיי מער נישט לויפן און די פאסטוך יאגט זיי אן, און ברגע זיי קומען אריין אין די סטאדע דארט, קען שוין דער פאסטוך אפקומען מיט זיי א דין וחשבון און זיי שלאגן ווי עס דארף צו זיין, די זעלבע זאך איז די נמשל אז ווען א פרוי בשעת וואס זי איז געזונט קען זי לויפן שנעלער פון דער מקטרג, זי האט נישט קיין גרויסע עבירות און דער מקטרג קען גארנישט טון, אבער ווען זי קומט אן צום פתח צו די סטאדע צו א מקום סכנה און זי דארף האבן רחמי שמים, דארט יאגט איר אן דער מקטרג און ער קען מקטרג זיין אויף איר און גורם זיין זאל שטארבן. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, די פתגם, אבב חנואתא, נפישי אחי ומרחמי, אבב בזיוני, לא אחי ולא מרחמי, לעבן דער וואס האט א חנות, דער וואס האט א געשעפט לעבן דער עושר, איז דא אסאך ברידערס, אסאך גוטע פריינט, וואס טייטש לעבן א עושר, דרייען זיך אסאך מענטשן, יעדער וויל זיין זיין חבר, יעדער וויל האבן פון די געלט, ברגע וואס ער דערלייגט דאס געלט, לויפן אים אוועק די אלע פאלשע חברים, די זעלבע זאך די פרוי, ווי לאנג זי איז געזונט און שטארק, האט זי אסאך וואס זענען מלמד זכות אויף איר אין הימל, אבער ווען זי קומט צו א שעת סכנה, דעמאלטס איז די אלע מלמדי זכות לויפן אוועק פון איר, און זי בלייבט איבער מיט מקטריגים און פאר דעם שטארבט זי. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מען זעט אז די פרוי כאפט אן עונש אויף איר עבירות בשעת הלידה, פרעגט די גמרא וגברא היכא מיבדקי, די מאן, מענער, וואו שטייט ביי זיי די פלאץ וואס מען איז זיי בודק צו ס'קומט זיי א שטראף צו נישט, אמר ריש לקיש, ריש לקיש געזאגט בשעה שעוברים על הגשר, בשעת אז זיי גייען אריבער א בריק וואס דאס איז א מקום סכנה, דעמאלטס איז מען זיי בודק צו זיי האבן די זכותים דאס בייצושטיין צו נישט, פרעגט די גמרא גשר ותו לא, נאר אויף א גשר? נאר די איינציגסטע פלאץ וואס מען איז בודק א מאן איז אויף א בריק? זאגט די גמרא ניין אימא כעין גשר, עס מיינט נישט דווקא א גשר, נאר יעדע פלאץ וואס זיי גייען אריבער א מקום סכנה איז מען בודק צו זיי זענען ראוי דאס דורכצולעבן צו נישט, פארציילט די גמרא, רב לא עבר במברא דיתיב ביה עובד כוכבים, רב פלעג נישט אריבער גיין די טייך אין א שיפל וואס איז געזעצן דארט א גוי, אמר ווייל ער פלעג זאגן דילמא מיפקיד ליה דינא עליה ומתפיסנא בהדיה, טאמער ס'עט גורם זיין די מעשים רעים פון דעם גוי אז די שיפל זאל זיך איבערקערן ווייל ס'קומט אים אן עונש, און איך כאפ די עונש צוזאמען מיט אים, איך וויל נישט זיין אויף איין שיף מיט אים, שמואל איז געווען פארקערט, לא עבר אלא במברא דאית ביה עובד כוכבים פלעגט דווקא מקפיד זיין אז אויפן שיפל זאל זיצן א גוי, אמר ער פלעגט זאגן שטנא בתרי אומי לא שליט, די שטן קען נישט שולט זיין אויף צוויי אומות, ער קען נישט שולט זיין אויף א גוי צוזאמען מיט א איד און ממילא פארקערט, איז מקפיד געווען זאל יא זיין א גוי, פארציילט די גמרא נאך אזא מנהג רבי ינאי בדיק ועבר רבי ינאי פלעגט בודק זיין די שיפל זעהן טאקע צו ס'איז שטארק פאר ער איז אריינגעגאנגען אין דעם דורכצוגיין די טייך, פארוואס ווייל רבי ינאי לטעמי' רבי ינאי גייט כשיטתו דאמר וואס רבי ינאי פלעגט זאגן לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, א מענטש זאל נישט שטיין אין א מקום סכנה און זיך סומך זיין על הנס, שמא אין עושין לו נס טאמער מעט אים נישט מאכן א נס, ואם עושין לו נס און אפילו טאמער מעט אים יא מאכן א נס, איז מנכין לו מזכיותיו, דערלייגט ער פון זיין זכותים, און די גמרא ברענגט א מקור פון דעם, אמר רבי חנין מאי קראה, ווי זעהן מיר אין פסוק, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק יעקב אבינו ווען ער האט געדאווענט, ווען ער איז צוריק געקומען פון לבן, און ער איז געוואויר געווארן אז עשיו זוכט אים און עשיו לויפט אים נאך מיט די פיר הונדערט מענטשן, האט ער געזאגט דארט קטנתי מכל החסדים ומכל האמת, וואס טייטש זיינע חסדים זענען קליין געווארן יעקב אבינו האט געהאלטן אז ס'איז פארווייניגערט געווארן זיינע זכותים בזכות די חסדים קטנתי מכל החסדים, וועגן די אלע חסדים וואס דער רבונו של עולם האט געטון מיט אים איז די זכותים ווייניגער געווארן זעהן מיר אז א מענטש טאר זיך נישט סומך זיין על הנס ווייל אפילו עס וועט געשעהן א נס מיט אים גייט אים אוועק פון די זכותים. ברענגט די גמרא ווייטער רבי זירא ביומא דשותא, רבי זירא אין א טאג וואס האט געבלאזן א שטארקע ווינט, לא נפיק לביני דיקלי, פלעג זיך נישט דרייען לעבן דעקל ביימער, פארוואס ווייל דאס איז א מקום סכנה, זאגט די גמרא נאך אזא ענין אמר רב יצחק בריה דרב יהודה, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, א מענטש זאל אלעמאל בעטן פון באשעפער ער זאל נישט קראנק ווערן, פארוואס ווייל שאם יחלה, טאמער א מענטש ווערט יא קראנק, אומרים לו, הבא זכות והפטר, דעמאלס זאגט מען אים שוין פון הימל, ברענג מיר א זכות, כדי זאלסט אויסגעהיילט ווערן, צו ווערן אויסגעהיילט פון א מחלה איז סאך שווערער ווי אינגאנצן נישט קראנק צו ווערן. זאגט די גמרא ווייטער אמר מר עוקבא, האט מר עוקבא געזאגט א ראיה פון א פסוק, מאי קראה וואו זעהן מיר א מקור אין פסוק פון אזא ענין אז נאכדעם וואס א מענטש איז קראנק איז סאך שווערער אויסגעהיילט צו ווערן, ווייל שטייט אין פסוק ביי די מצוה צו מאכן א מעקה אויפן דאך, זאגט דארט די פסוק כי יפול הנופל ממנו, און במילא דרש'נט מען די פסוק אז כי יפול, טאמער איינער איז שוין געפאלן, טאמער איינער איז שוין קראנק געווארן, איז הנופל ממנו להביא ראיה, דארף ער שוין ברענגען א ראיה אז ס'קומט זיך אים צו לעבן, ער דארף שוין זוכן זכותים, און במילא איז ענדערשער פאר א מענטש צו דאווענען ער זאל בלייבן געזונט. ברענגט אונז די גמרא נאך א דרש פון דעם פסוק, תנא דבי רבי ישמעאל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא אויף דאס וואס שטייט אין פסוק כי יפול הנופל ממנו, איז לכאורה וואס טייטש כי יפול הנופל, דער וואס פאלט אראפ עט פאלן, דער פסוק רופט אים אן א נופל, דער אראפגעפאלענע, און במילא דרש'נט מען פון דעם ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, שוין געווען באשערט אז דער מענטש זאל פאלן פון ששת ימי בראשית, שהרי לא נפל ווייל ער זעהט זיך ער איז דאך נאכנישט געפאלן, והכתוב קראו נופל, און דער פסוק זאגט כי יפול ווען ס'וועט פאלן הנופל דער געפאלענער, וואס טייטש פאר ער איז נאך געפאלן רופט מען אים שוין אן הנופל, און במילא זעהן מיר עס איז שוין געווען באשערט פון אנפאנג, איי טאמער עס איז שוין געווען באשערט פון אנפאנג, איז וואס עפעס איז מען דא מאשים? פארוואס באשולדיגט מען דער וואס האט די גג, דער וואס האט נישט געמאכט די מעקה אויף זיין דאך באשולדיגט מען אים אויף די מיתה, לכאורה איז סיי ווי סיי געווען באשערט יענער זאל שטארבן, נאר וואס דען, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, ווייל דאס איז די סדר העולם אז מ'איז מגלגל זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, און במילא ווען נישט דער מענטש, ווען דער מענטש וואלט געמאכט א גדר אויף זיין דאך, וואלט דער וואס איז געווען באשערט אז ער זאל אראפ פאלן פון א דאך וואלט ער געפאלן פון א צווייטע דאך, פון דיין דאך וואלט ער נישט געפאלן, אז ער איז געפאלן פון דיין דאך, איז מגלגלין חוב על ידי חייב, קומט דיר די עונש. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, מי שחלה ונטה למות, אומרים לו התוודה, איינער וואס איז קראנק און ער האלט ביים שטארבן, זאגט מען אים ער זאל זיך מתוודה זיין אויף זיינע חטאים, שכן כל המומתין מתוודין, אזוי ווי מען געפינט די אלע וואס זענען מחיוב מיט די מיתות בית דין, פלעגט מען זיי הייסן זיך מתוודה זיין איידער זיי זענען געשטארבן. זאגט די ברייתא ווייטער, אדם יוצא לשוק, טאמער איינער גייט ארויס אין מארק און רש"י זאגט אז מצויין שם מריבות און בעלי דינים נכרים וישראלים, ס'טוט זיך דארט אין מארק שלעגעריי און בעלי דינים דין תורה, ס'נישט קיין געשמאקע פלאץ דארט, איז ווען איינער גייט אריין אין אזא פלאץ ס'איז שוין א שטיקל מקום סכנה, איז דאס כאילו כמי שנמסר לסרדיוט אזוי ווי איינער וואס מען געבט אים איבער צום פאליציאנט וואס דער פאליציאנט ברענגט דער וואס מען האט אים באשולדיגט מיט אן עבירה פארן שופט, איז ווען איינער גייט אריין אין דעם שוק איז שוין כאילו מ'האט אים איבערגעגעבן צו א פאליציאנט, וואס טייטש ער איז שוין אין א מקום סכנה, חש בראשו, איינער וואס טוט אים וויי די קאפ אפילו א לייכטע קאפוויי, איז יהא דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, זאל ער זיין דומה אין זיינע אויגן כאילו מ'האט אים שוין אריינגעלייגט אין א קולר, וואס דאס ווען מ'פלעגט כאפן אמאל מענטשן און מ'פלעגט זיי פאראורטיילן פארן משפט פלעגט מען לייגן אזא אייזערנע קייטל אויף זייער האלז, די זעלבע זאך ווען די קאפ הייבט אן וויי צו טון איז שוין נישט קיין גוטע סימן, ער איז שוין אין א סכנה ער דארף שוין זכותים, ס'איז כאילו ער איז שוין אינעם קולר, עלה למיטה ונפל, טאמער איינער איז ממש שוין אנגעקומען אין בעט ער איז אזוי מין קראנק, יהא דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון, זאל עס זיין דומה אין זיינע אויגן כאילו מען האט אים ארויפגעטראגן אויפן גרדום, די גרדום אין יענע צייטן איז געווען אזא בימה וואס מען פלעגט דארט פאראורטיילן, און מעניש זיין פאר מענטשן טויט שטראף, איז אזוי אויך דער מענטש האלט שוין נאך נענטער צום טויט, שכל העולה לגרדום לידון, ווייל איינער וואס גייט ארויף אויפן גרדום שוין, און ער האלט שוין דארט, איז אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול, ואם לאו אינו ניצול, טאמער ער האט גוטע פרקליטים, גוטע לויערס, קען ער געראטעוועט ווערן טאמער נישט נישט, די זעלבע זאך דער חולה וואס ליגט שוין אין בעט, דארף גרויסע זכותים צו געראטעוועט ווערן און צו אויסגעהיילט ווערן, ואלו הם פרקליטין של אדם, וואס זענען די גוטע פרקליטין פאר א מענטש, וואס איז די גוטע לויערס פאר א מענטש, א מענטש זאל געראטעוועט ווערן פון א חולי, איז תשובה און מעשים טובים, די צוויי זאכן, זאגט די ברייתא, ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה, און אפילו נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מקטריגים זאגן שלעכטס אויף אים, ואחד מלמד עליו זכות, און ס'איז נאר דא איין מלאך וואס איז מלמד זכות אויף אים, ניצול, איז מאכט זיך אמאל ער זאל ניצול ווערן, ווייל דער כח פון די לימוד זכות פון איין מלאך, קען אמאל מכריע זיין נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מקטריגים, שנאמר און א מקור דערפון אין פסוק, שטייט אין פסוק אין איוב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, אפילו ס'איז דא איינס פון טויזנט מלאכים, להגיד לאדם ישרו, ויחננו, ויאמר פדעהו מרדת שחת, קען עס אים ראטעווען פון אראפגיין אין באר שחת, ס'קען אים ראטעווען פון די טויט. ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, ער זאגט נאך מער, אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות, ניצול, שנאמר מליץ אחד מני אלף, וואס טייטש ער דרשנ'ט מליץ אחד מני אלף מיינט נישט ס'איז דא נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מקטריגים און איינער וואס איז מלמד זכות, נאר אפילו דער מלאך אליין זאגט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק סיבות פארוואס דער איד דארף שטארבן, און נאר איין סיבה פארוואס מ'דארף אים לאזן לעבן, איין לימוד זכות, איז מאכט זיך אויך אז מ'נעמט אן דער לימוד זכות, און ער דרשנ'ט עס מליץ אחד מני אלף מיינט נישט איינס פון טויזענט מלאכים, נאר איינס פון טויזענט לימודי זכות וואס טייטשט נײַן הונדערט נײַנציק לימודי חובה און איין לימוד זכות. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא איז ענדליך צו אונזער משנה, זאגט די ברייתא על שלש עבירות נשים מתות יולדות, אויף דריי עבירות שטארבן פרויען בשעת'ן לידה, וואס דאס איז בעצם די זעלבע זאך וואס אונזער משנה האט געזאגט, אבער די ברייתא ברענגט יעצט א צווייטע גירסא, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט, נשים מתות ילדות, וואס טייטש די דריי עבירות לויט ר' אלעזר איז נישט גורם אז די פרוי זאל שטארבן בשעת וואס זי איז א יולדת, נאר בשעת וואס זי איז ילדות בשעת וואס זענען יונג זיי שטארבן יונגערהייט, ר' אחא אומר, ר' אחא זאגט, אז פרויען שטארבן יונג בעוון שמכבסות צואת בניהם בשבת, אלס די עבירה אז זיי וואשן אפ די צואה פון זייער קינדער פון די קליידער שבת, כאטש אמאליגע צייטן די קינדער ווען זיי האבן געמאכט האט מען געדארפט אפוואשן די צואה, איז דאס געווען גאר א גרינגע ארבעט און פרויען האבן געמיינט אז ס'אזוי גרינג קען מען מיקל זיין שבת דאס מאכן, וואס אוודאי איז דאס א געהעריגע מלאכה די מלאכה פון מלבן, איז אלס די עוון שטארבן פרויען יונג, ויש אומרים און ס'דא וואס זאגן אז די פרויען שטארבן יונג על שקורין לארון קודש ארנא ווייל זיי רופן אן די ארון קודש וואס ליגט אין בית מדרש רופן זיי אן ארנא ארנא דאס א שאפע וואס איז דא אין שטוב ס'א לשון זלזול וואס דורך דעם דאס איז גורם זאלן שטארבן ברענגט די גמרא א ענליכע ברייתא תניא ר' ישמעאל בן אלעזר אומר בעוון שני דברים עמי הארץ מתים די עם הארצים שטארבן פאר זייער צייט וועגן צוויי עבירות איינס על שקורין לארון קודש ארנא אז זיי רופן די ארון קודש ארנא וואס דאס איז א ביליגע לשון אזוי ווי א שאפע אין שטוב, ועל שקורין לבית הכנסת בית עם, זיי רופן די בית מדרש א בית עם, א פלאץ וואו די פאלק נעמט זיך צאם פארברענגען, ס'איז אויך א ביליגע לשון ס'איז א זלזול, און במילא דאס איז גורם זאלן שטארבן יונג, ברענגט די גמרא ווייטער א ענליכע ברייתא תניא מ'האט געלערנט א ברייתא רבי יוסי אומר שלושה בדקי מיתה נבראו באשה, וואס טייטש ס'דא דריי זאכן וואס מ'איז בודק ביי א פרוי צו זעהן צו זי איז נזהר ביי די דריי זאכן צו נישט, וואס טאמער זי איז נישט נזהר שטארבט זי, און טאמער זי איז נזהר לעבט זי, דאס טייטש בדקי מיתה, מ'איז בודק צו די פרוי איז ראוי צו שטארבן צו נישט, ואמרי לה, א צווייטע נוסח איז, אז שלושה דבקי מיתה, ס'דא דריי דבקי מיתה וואס טייטש די דריי זאכן זענען גורם אז א פרוי זאל שטארבן, וועלכע דריי זאכן? די דריי זאכן וואס מ'האט געזען אין די משנה, נדה וחלה והדלקת הנר, און במילא גייט יעצט די גמרא זאגן אז די צוויי לשונות פון בדקי מיתה און דבקי מיתה איז תלוי אין די צוויי לשונות וואס מ'האט יעצט געזען אין די ברייתא, צו על שלש עבירות נשים מתות יולדות צו נשים מתות ילדות, וואס טייטש האט מען געזען אין די ברייתא איין לשון אז פרויען שטארבן יולדות בשעת הלידה, און ר' אלעזר האט געזאגט נשים מתות ילדות אז פרויען שטארבן וועגן די דריי עבירות ווען זענען יונג, און במילא גייט די גמרא צופאסן די צוויי לשונות, זאגט די גמרא אזוי חדא כר' אלעזר, די לשון וואס זאגט דבקי מיתה, אז די חוסר זהירות פון נדה חלה און הדלקת נר איז דבקי מיתה ס'איז גורם אז א פרוי זאל שטארבן, דער מאן דאמר האלט ווי ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר זאגט אז דורך דעם דורך די דריי עבירות דאס איז גורם א פרוי זאל שטארבן יונג פאסט זיך די לשון דבקי מיתה, מה שאין כן דער וואס זאגט בדקי מיתה, וחדא כרבנן, דער מאן דאמר האלט ווי די תנא קמא, אז די דריי זאכן איז גורם אז בשעת הלידה איז מען דאס בודק, און במילא פאסט זיך די לשון בדקי מיתה. זאגט די גמרא ווייטער, תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר, הלכות הקדש, תרומות און מעשרות, הן הן גופי תורה, בעצם די ענין פון הקדש ווען א מענטש איז מקדיש עפעס באלאנגט עס פארן בית מקדש מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, און תרומות און מעשרות אז דאס גייט פארן כהן און פארן לוי, דאס איז פון די ענינים עיקריים פון די תורה, ענינים חמורים ביותר, פון דעסטוועגן ונמסרו לעם הארץ, מען האט דאס איבערגעגעבן פאר עם הארצים, מען גלייבט עם הארצים ווען זיי זאגן אז זיי האבן גענומען תרומות און מעשרות, מען גלייבט עם הארצים ווען זיי זאגן זיי האבן מקדיש געווען עפעס, אז זיי האבן עס טאקע איבערגעגעבן צום בית המקדש און נישט זיי באנוצן זיך מיט דעם, והא ראיה אז מען מעג קויפן פון עם הארץ, מען מעג עסן ביי עם הארץ, און במילא אפילו ס'איז טאקע אזוי חמור, קען מען זיך פארלאזן אויף עם הארצים ביי דעם, זאגט די גמרא תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא ר' נתן אומר, ר' נתן זאגט, בעוון נדרים, מתה אשה של אדם, די עוון, די עבירה, פון עובר זיין אויף נדרים, פון מאכן א נדר נישט מקיים זיין, איז די עונש דערויף אז די פרוי פון די מענטש שטארבט, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אם אין לך לשלם, למה יקח משכבך מתחתיך, וואס טייטש, זיי נישט, מאך נישט קיין נדרים בחינם, ווייל טאמער עטס נישט קענען צאלן איז יקח משכבך מתחתיך וועט ער צונעמען די פרוי, רבי אומר, רבי זאגט בעוון נדרים, בנים מתים כשהן קטנים, וואס טייטש די עבירה פון נישט אפהיטן א נדר איז גורם אז די קינדער פון א מענטש זענען לא עלינו נפטר ווען זענען קליין, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אל תיתן את פיך, זאלסט נישט מתיר זיין דיין מויל, זאלסט נישט מאכן קיין נדרים, וואס דו קענסט נישט מקיים זיין לחטיא את בשרך און גורם זיין אז בשרך דיינע קינדער זאלן געשטראפט ווערן, ואל תאמר לפני המלאך, און זאג נישט פאר דעם שליח, פאר דעם גזבר פון הקדש וואס דו האסט געמאכט א נדר אים צו געבן געלט, כי שגגה היא, אז דער נדר איז געווען א טעות, למה יקצוף האלקים על קולך, וחיבל את מעשה ידיך, פארוואס מאכסטו אז דער אייבערשטער זאל תובע זיין די נדר וואס דו האסט געמאכט, און משחית זיין מעשה ידיך ס'טייטש דיין קינדער, איזה הן מעשי ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם, ברענגט די גמרא א ענליכע ברייתא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא בעוון נדרים בנים מתים, דברי ר' אלעזר בר' שמעון, ר' אלעזר בר' שמעון זאגט אז דורך די עבירה אז מענטשן היטן נישט קיין נדרים איז עס גורם אז די קינדער פון א מענטש זאל שטארבן, רבי יהודה הנשיא אומר, רבי יהודה הנשיא זאגט, בעוון ביטול תורה, דורך די עבירה פון ביטול תורה, א מענטש לערנט נישט קיין תורה, ער איז מבטל תורה, ער לערנט נישט וויפיל ער דארף צו לערנען, איז דאס גורם אז זיינע קינדער זאלן שטארבן, איז שפעטער עמיר זען די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, אז דא זאגט רבי יהודה הנשיא אז די קינדער שטארבן בעוון ביטול תורה, און פריערט האמער געזען, אין די ברייתא א מינוט צוריק האמער געזען רבי אומר בעוון נדרים בנים מתים, רבי רבי יהודה הנשיא איז דאס די זעלבע מענטש, עמיר זען די גמרא וועט זיך שטעלן אויף די סתירה, פרעגט אבער די גמרא, בשלמא למאן דאמר בעוון נדרים, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט אז די עוון פון נדרים איז גורם אז קינדער זאלן שטארבן כדאמרן, האבן מיר דאך שוין געזעהן די מקור דערפון די פסוק אין קהלת, אלא למאן דאמר אבער לויט רבי יהודה הנשיא וואס זאגט בעוון ביטול תורה, מאי קרא וואס איז די מקור דערפון? ענפערט די גמרא, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ירמי', לשווא הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו. וואס טייטש לשווא הכיתי את בניכם? די אייבערשטער זאגט בחינם האב איך דען געשלאגן ענקער קינדער? מוסר לא לקחו, וואס מוסר דאס גייט ארויף אויף תורה לא לקחו האט מען נישט געלערנט, די עוון ביטול תורה איז גורם די קינדער זאלן שטארבן. זאגט יעצט די גמרא, ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט, אז נאכדעם וואס כאטש די פסוק פון ירמי' איז למאן דאמר בעוון נדרים, די פריערדיגע וואס אונז האבן געזען למאן דאמר בעוון נדרים וואס האט געברענגט די לאנגע פסוק אין קהלת די מקור דערפון איז נמי מהכא קען מען אויך ברענגען פון די פסוק א ראיה אז בעוון נדרים שטארבן די קינדער ווייל שטייט לשוא הכיתי את בניכם לשוא איז הכיתי את בניכם על עסקי שוא על עסקי שוא איז אויף די ענין אויך פון שבועת שקר אזוי ווי שטייט אין פסוק לא תשא את שם אלקיך לשוא און ממילא זעט מען נאך א מקור אז דורך דעם שטארבן די קינדער, פרעגט איצט די גמרא די קשיא וואס מען האט פריער אויסגערעדט, מכדי רבי יהודה הנשיא היינו רבי ורבי בעוון נדרים קאמר, ווי קען רבי יהודה הנשיא זאגן אז עוון ביטול תורה איז גורם די קינדער זאלן שטארבן, האט מען דאך פריערט געזען אז רבי זאגט ס'איז בעוון נדרים, וואס דאס איז ממש ווי די בר פלוגתא פון רבי יהודה הנשיא, ווי רבי אלעזר ברבי שמעון, ענטפערט די גמרא טאקע בתר דשמעה מרבי אלעזר ברבי שמעון, וואס טייטש רבי, רבי יהודה הנשיא האט זיך געקריגט מיט רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי יודא הנשיא האט געזאגט בעוון ביטול תורה, און רבי אלעזר ברבי שמעון האט געזאגט בעוון נדרים, און רבי יודא הנשיא ווען ער האט עס געהערט פון רבי אלעזר ברבי שמעון האט ער טאקע צוריק געצויגן, און צום סוף האט ער געזאגט ווי מען האט פריערט געזען רבי אומר בעוון נדרים בנים מתים, ער האט אויך געהאלטן אז דאס איז אלעס בעוון נדרים. זאגט די גמרא ווייטער, פליגי בה רבי חייא בר אבא ורבי יוסי, חד אמר בעוון מזוזה, וחד אמר בעוון ביטול תורה, א מחלוקת אמוראים אויכעט וואס איז גורם אז קינדער זאלן שטארבן, איין מאן דאמר זאגט דורך די עוון פון מזוזה ביסט נישט זהיר אין מזוזה, און דער אנדערע זאגט בעוון ביטול תורה, אזוי ווי מען האט פריערט געזען. יעצט אזוי, די גמרא גייט ברענגען די מקור פון די ביידע מאן דאמרים, איז ביידע די מקור פון דעם זעלבן פסוק, שטייט אין פסוק וואס מען זאגט יעדן טאג ביי קריאת שמע, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, וואס דאס איז די מצוה פון לערנען תורה, שפעטער שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, און נאר נאכדעם זאגט דער פסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם, וואס למען ירבו ימיכם איז אויך מכלל הן אתה שומע לאו, אז טאמער מען וועט נישט טון אזוי איז פארקערט פון ירבו ימיכם וועט מען שטארבן, און ממילא זאגט די גמרא למאן דאמר בעוון מזוזה מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, דער מאן דאמר וואס האלט אז מזוזה, דאס וואס מען היט נישט מזוזה ווי עס דארף צו זיין, איז גורם מען זאל שטארבן, ער האלט אז ווען מען דרשנ'ט א פסוק קען מען עס דרש'ען אויף צוריק, אבער נישט צוויי מאל צוריק, וואס טייטש דאס וואס שטייט למען ירבו ימיכם וימי בניכם, וואס מען קען ארויסלערנען אז מכלל הן אתה שומע לאו אז טאמער נישט וועט מען שטארבן, דאס גייט ארויף אויף די פסוק פריערט וואס שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אבער דאס גייט נישט ארויף אויף דאס וואס שטייט אנפאנג פון דעם פרשה ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, מה שאין כן די אנדערע מאן דאמר למאן דאמר בעוון ביטול תורה, ער האלט מקרא נדרש לפניו ולפני פניו, ער האלט אז ס'גייט אויף ביידע סיי אויף מזוזה און סיי אויף ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, און ער האלט טאקע אז ביידע זענען גורם אז קינדער זאלן שטארבן, ברענגט די גמרא נאך א מחלוקת תנאים, פליגי בה ר' מאיר ור' יודא, חד אמר בעוון מזוזה, וחד אמר בעוון ציצית, די עבירה אז מ'איז נישט זהיר אין ציצית, איז פארשטייט זיך ס'רעדט זיך נישט אין די ציצית נישט אז מ'טראגט נישט קיין ציצית,

נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, וואס טייטש כנפייך דאס גייט ארויף אויף כנפי בגדיכם, די פלאץ ווי מען דארף לייגן ציצית, איז טאמער מען איז מזלזל אין דעם איז דם נפשות אביונים נקיים, איז קליינע קינדער די נפשות אביונים וואס זענען ריין שטארבן דורך די עבירה, ברענגט די גמרא ווייטער ר' נחמן יצחק אמר למאן דאמר בעוון מזוזה נמי מהכא, וואס טייטשט דער מאן דאמר וואס האט געזאגט אז בעוון מזוזה בנים מתים איז אויך דא פון די פסוק פון גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים איז אויך דא פון די פסוק א מקור אויף דעם דכתיב ווייל אין די המשך הפסוק שטייט דארט לא במחתרת מצאתים וואס פון מחתרת דרש'נט מען שעשו פתחים כמחתרת זיי האבן געמאכט זייער טויערן אזוי ווי א מחתרת אזוי ווי א גנב וואס ברעכט זיך אריין אין א וואנט און לאזט א לאך אן קיין נארמאלע צורת הפתח די זעלבע זאך זייער טויערן האבן נישט געהאט קיין מזוזות איז אויך דורך די אופן איז דאס איז גורם אז די קינדער זאלן שטארבן, זאגט די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס מען זעט די עבירה וואס מען האט געזען איינער וואס איז מבטל די מצוות ציצית וואס די עונש איז אויף דעם, ברענגט יעצט די גמרא וואס איז די שכר איינער וואס איז יא מקיים מצוות ציצית ווי עס דארף צו זיין, אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט, כל הזהיר בציצית, איינער וואס איז זהיר אין די מצוה פון ציצית, זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים, איז ער זוכה לעתיד לבוא אז צוויי טויזנט אכט הונדערט עבדים זענען אים משמש, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין זכריה, כה אמר השם צבקות, בימים ההמה וואס טייטש לעתיד לבוא, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים, צען מענטשן פון יעדעס איינס פון די לשונות הגוים, ס'דא זיבעציג לשונות, וואס צען מאל זיבעציג איז זיבן הונדערט גוים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם, עלן אנכאפן יעדעס איינס פון די כנף פון א איד'ס בגד, וואס טייטש א בגד האט פיר כנפות, וואס יעדער כנף וועט אנכאפן זיבן הונדערט גוים, וואס טייטש עלן אים משמש זיין זיבן הונדערט גוים, פיר מאל זיבן הונדערט איז צוויי טויזנט אכט הונדערט עבדים, עט יעדע איד וואס איז זהיר אין ציצית וואס דאס איז מרומז אין די כנף עט זוכה זיין צו די אלע עבדים, זאגט די גמרא ווייטער, סימן, שנא, חלה, תרומה, נגזלת, דינא, שבועה, שפיכה, גילויא, ונבלותא, מיר זעהן דא די גמרא עט דא אויסרעכענען א גאנצע רשימה פון עבירות און די גאר הארבע עונשים וואס קומט אויף דעם, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' נחמיה אומר, בעוון שנאת חינם, דורך די עבירה פון שנאת חינם וואס טייטש פיינט האבן א איד בחינם, וואס מיינט בחינם? איז דא אזא מאל וואס מ'איז א מצווה פיינט צו האבן א איד, א איד וואס טוט אן עבירה, א רשע, איז א מצווה פיינט צו האבן, אבער אז נישט הייסט דאס שנאת חינם, איז מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, איז עס גורם אז די עונש איז אז מען ראנגלט זיך ארום, מען קריגט זיך ארום ביי אים אין שטוב, ואשתו מפלת נפלים, זיין פרוי איז מפיל נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, און די קינדער שטארבן זענען יונג, און רש"י זאגט אז דאס איז אלעס מידה כנגד מידה, ווייל א מענטש האט פיינט א צווייטן איז קודם כל דאס גורם מידה כנגד מידה אז ס'זאל זיך טון ראנגלעריי ביי אים אין שטוב, און דאס איז אויך גורם אז זיינע קינדער זאלן שטארבן, וואס זיינע קינדער האט ער דאך ליב, איז נעמט מען צו דאס וואס ער האט ליב, זאגט די גמרא ווייטער רב אלעזר בן רבי יהודה אומר, בעוון חלה, דורך די עוון די עבירה אז מ'איז נישט מפריש קיין חלה, אין ברכה במכונס איז דאס גורם אז ס'נישט דא קיין ברכה אין זיינע אוצרות די אוצרות פון וויין און פון אויל ער האט נישט גענוג, ומארה משתלחת בשערים, און די זעלבע זאך ס'איז געשען א קללה אז די פרייזן פון וויין און פון אויל איז גאר טייער ער קען זיך נישט ערלויבן צו קויפן נייע, וזורעין זרעים ואחרים אוכלין, און נאך א עונש איז אז ער פלאנצט איין זרעים און אנדערע עסן דאס, ער איז אפילו נישט זוכה דאס צו עסן, זאגט די גמרא, וואס איז די מקור דערפון, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אף אני אעשה זאת לכם, די אייבערשטער זאגט, והפקדתי עליכם בהלה, און ווי מען מיר זעהן די גמרא וועט באלד דרש'ענען בהלה איז נישט בהלה נאר בחלה, דורך די עוון אז מען איז נישט זהר אין חלה, איז די אייבערשטער ברענגט חס ושלום די קללה את השחפת ואת הקדחת, דאס איז כל מיני מחלות מכלות עינים וואס א מענטש רעדט זיך איין אז ער וועט אויסגעהיילט ווערן אבער צום סוף ומדיבות נפש ווערט ער דיסעפוינטעד ער האט אן אכזבה אז ער ווערט נישט אויסגעהיילט וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אויביכם, און מען פלאנצט איין די תבואה און אנדערע עסן דאס, און ווי די ברייתא דרשנ'ט דאס און ס'האבן מיר פריער אויסגערעדט אל תקרי בהלה אלא בחלה דאס איז אלץ די עוון אז מען איז נישט מפריש קיין חלה, פירט אבער די ברייתא אויס, ואם נותנין, טאמער מען געט יא חלה ווי עס דארף צו זיין מתברכין, ווערט מען געבענטשט מיט א שפע שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, וראשית עריסותיכם, תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך און מ'איז זוכה צו א ברכה, ברענגט יעצט די ברייתא ווייטער, נאך עבירות נאך עונשים בעוון ביטול תרומות ומעשרות, דורך די עבירה אז א מענטש איז מבטל תרומות און מעשרות ער געט נישט קיין תרומות און מעשרות, שמים נעצרין מלהוריד טל ומטר, די הימל שטעלט זיך אפ פון צו געבן טל און רעגן, והיוקר הווה והשכר אבד, און אלעס ווערט טייער, און די ביזנעס ווערט פארלוירן, ס'טייטש א מענטש האט נישט קיין געלט, ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מגיעין, מען לויפט נאך די פרנסה מען קומט נערגיץ נישט אן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו, און די גמרא דרשנט די פסוק מאי משמע תנא דבי ר' ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה, וואס טייטש תרומות און מעשרות וואס די אייבערשטער האט באפוילן וואס דאס טוט מען בדרך כלל אין די זומער ווען מען שניידט די תבואה, וואס דאס איז טייטש אין פסוק ציה וואס דאס איז א לשון פון ציווי די אייבערשטער האט אונז מצווה געווען גם חום יגזלו, מימי שלג וואס טייטש גם חום דאס איז די מצוה וואס די אייבערשטער האט באשאפן אין די זומער מפריש צו זיין תרומות און מעשרות ולא עשיתם דאס האט עטס נישט מפריש געווען איז יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים איז די מי שלג די שניי און די רעגן וואס דארף נארמאל קומען אין די ווינטער וועט אויך נישט קומען וואס דאס איז גורם א מענטש זאל פארלירן די פרנסה ואם נותנין איינער וואס איז יא מפריש תרומות און מעשרות ווי עס דארף צו זיין מתברכין איז ער זוכה צו א ברכה צו אסאך רעגן צו אסאך פרנסה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחניני נא בזאת אמר ה' צבקות אם לא אפתח לכם את אריבות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די ס'עט רינען דער אייבערשטער וועט עפענען די אוצרות אין הימל און ס'עט רינען א ברכה עד בלי די מאי עד בלי די וואס מיינט עד בלי די אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלי שפתותיכם מלומר די וואס טייטש, ס'עט זיין אזא גרויסע ברכה ביז די ליפן וועלן אויסגעטריקנט ווערן די ליפן וועלן וויי טון פון זאגן די, ס'גענוג געווען וואס טייטש ס'עט זיין די והוסיף פון ברכה.